מען האלט דף פ"ח, מען הייבט אן דריי שורות פון אויבן, ס'איז געשטאנען אין די משנה החובל בעבד כנעני של אחרים איז ער מחויב צו צאלען די חמשה דברים, אבער רבי יהודה האלט אז בושת דארף מען נישט צאלען טאמער מען האט חובל געווען א עבד כנעני, מאי טעמא דרבי יהודה וואס עפעס האלט ער אז ס'איז נישט דא קיין חיוב בושת? אמר קרא ווייל די פסוק ביי בושת שטייט כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, איז משמע אז ווען איז דא א דין פון בושת, אזא איינער וואס איז שייך במי שיש לו אחווה, אזא איינער וואס איז שייך אז ער האט א אחיו, יצא עבד שאין לו אחווה, ביי א עבד איז נישט שייך די מושג פון אחווה, וויבאלד אן עבד איז אסור בקהל, ממילא איז נישט געמאלט אזא מציאות אז א עבד זאל האבן א ברודער. ס'איז נישט דא קיין יחוס ביי עבדים, איז ממילא איז נישט דא קיין אחווה, איז אויב אזוי א עבד איז מופקע פון די דין פון בושת. אזוי האלט רבי יהודה, די חכמים אבער זיי האבן געהאלטן א עבד באקומט יא בושת, איי די תורה שטייט אחיו, זאגט די גמרא ורבנן אחיו הוא במצוות, די חכמים האלטן אחיו מיינט נישט אז ס'איז דא אחווה, אחיו מיינט אז ס'איז אחיו במצוות. אחיך הוא ער איז אויך מחויב אין מצוות, און וויבאלד אן עבד איז דאך מחויב מצוות כאישה, הייסט ער אחיך. פרעגט די גמרא אלא מעתה לרבי יהודה ווען די תורה זאגט אחיו מיינט עס אז ס'איז ראוי, עס איז שייך ביי אים א ענין פון אחווה, און עבדים האבן דאך נישט קיין אחווה, איז אויב אזוי זוממי עבד לא יהרגו, טאמער עדים קומען זאגן עדות אויף אן עבד כנעני אז ער האט געהארגעט איינעם, און יעצט ווערט מען געוואר אז די עדים זענען זוממין, נארמאל איז דא א דין פון ועשיתם לו כאשר זמם, דא זאל מען נישט זאגן כאשר זמם, מען זאל נישט הרג'נען די עדים זוממין, פארוואס? ווייל אין די פסוק פון כאשר זמם שטייט דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אזוי ווי די עדים האבן געוואלט טוהן לאחיו, לויט רבי יהודה אחיו מיינט אחיו וואס איז שייך אחוה, די עדים וואס זענען מעיד אויף אן עבד כנעני איז נישט שייך קיין אחוה, ווייל א עבד כנעני איז נישט דא אזא מושג פון אחוה, איז אויב אזוי קומט אויס אז די פרשה פון עדים זוממין רעדט נישט אין א פאל ווען מען האט געזאגט עדות אויף אן עבד, וועט אויסקומען אז די עדים זוממין ווערן נישט געהארגעט, און ממילא זאגט תוספות וועט די עבד אויך נישט געהארגעט ווערן קיינמאל נישט, עדים קענען קיינמאל נישט זאגן עדות אויף א עבד כנעני, ווייל יעדע עדות איז דאך א עדות שאי אתה יכול להזימה, א עדות שאי אתה יכול להזימה איז נישט קיין עדות. אמר רבא אמר רב ששת, ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל די קשיא איז, רש"י זאגט אז אין די גמרא אין מכות איז מבואר אז ס'איז יא שייך עדים זוממין ווען מ'זאגט עדות אויף עבדים. אמר רבא אמר רב ששת אמר קרא ובערת הרע מקרבך, הגם נארמאל אחים מיינט אחיו מיינט אחיו אז ס'איז דא אחווה, אבער דא איז דא א ריבוי, ובערת הרע מקרבך, די סוף פון די פסוק איז, כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך איז ובערת הרע מקרבך איז א ריבוי מכל מקום אין אלע אופנים דארף מען מקיים זיין ובערת הרע און אויסהרגענען די עדים זוממין אפילו זיי האבן געזאגט עדות אויף אן עבד פרעגט די גמרא אלא מעתה די רבנן וואס זיי זאגן ווען די תורה זאגט אחיך מיינט עס אחיך במצוות הייסט שוין אחיך איז אויב אזוי עבד יהא כשר למלכות, אונז ווייסן מיר די הלכה אז נישט אן עבד נישט א גר זענען כשר למלכות, די לשון הפסוק איז מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא, ס'מוז זיין אחיך, יעצט לויט די רבנן אחיך מיינט דאך נאר אחיך במצוות, איז אויב אזוי אן עבד זאל זיין כשר להיות מלך, ער איז דאך אחיך במצוות, איז הייסט עס מקרב אחיך, די הלכה איז דאך נישט אזוי. זאגט די גמרא אמרי לטעמיך און לויט רבי יהודה מיינסטו ס'איז בעסער? לטעמיך תיקשי לך גר לדברי הכל, א גר ווייסט מען אויך אז די הלכה איז א גר קען נישט זיין קיין מלך, פארוואס? גר איז דאך שווער לדברי הכל אפילו לויט רבי יהודה וואס האלט אז אחיו מיינט ס'מוז שייך זיין אחוה, ביי גר איז שייך אחוה. פארוואס זאל א גר נישט קענען זיין א מלך? ביי גר איז שייך אחוה, עס הייסט, זאגט רש"י, נישט די גר אליין, א גר אליין האט דאך נישט קיין ברידערס ווייל עס איז כקטן שנולד דמי, אבער די קינד פון א גר, טאמער א גר און גיורת האבן חתונה געהאט, און נאכדעם האבן זיי געבוירען א קינד, און דער קינד איז הורתו ולידתו בקדושה, די בן גרים, די הלכה איז ער קען נישט ווערן קיין מלך, אבער ער האט אחוה, און ער איז זיכער מחויב אין מצוות איז א ישראל גמור, איז לכולי עלמא וואלט ער געדארפט קענען זיין א מלך, דאס הייסט מקרב אחיך לכולי עלמא, פארוואס איז קען ער נישט זיין קיין מלך, איז ממילא סתם אזוי האסטו א קשיא, אלא אמר קרא מוז מען זאגען אז אין הכי נמי, אחיך הייסט ער, אבער די לשון הפסוק איז מקרב אחיך, דרש'עט מען נישט סתם אחיך, נאר ממובחר שבאחיך, ס'מוז זיין א אויסגעוועלטער שבאחיך, איינער וואס איז אינגאנצען נקי, ממילא, אן עבד, אדער אפילו א גר, סוף כל סוף טאמער ס'איז אין אביו ואמו מישראל הייסט עס נישט מובחר שבאחיך און וועגן דעם זענען זיי נתמעט. פרעגט די גמרא אלא מעתה לרבנן וואס זיי האלטן אז טאמער ס'איז אחיך במצוות הייסט עס אחיך, יהא עבד כשר לעדות, אונז ווייסן מיר די הלכה אז א עבד כנעני איז פסול לעדות, פארוואס? דכתיב, שטייט אין פסוק, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, אז א עדות מוז זיין איינער וואס איז שייך צו זיין אחיו. לויט די רבנן עבדים זענען אבער בכלל אחיו ווייל ס'איז אחיך במצוות איז פארוואס איז א עבד כנעני נישט כשר לעדות? אמר עולא עדות לא מצית אמרת קענסט נישט זאגען אז עבד זאל זיין כשר לעדות ווייל אונז האבען נאך א לימוד וואס פון דארט אפילו ער הייסט אחיו איז דא נאך א לימוד א קל וחומר וואס איז מפקיע אז א עבד איז נישט כשר לעדות. אתיא עדות בקל וחומר מאישה, מה דאך אישה שהיא ראויה לבוא בקהל, א אישה איז מער א יחסן ווי אן עבד, ס'איז דאך מותר לבוא בקהל. נאך אלץ, פסולה לעדות, פרויען זענען פסולה לעדות, אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק ביי עדים זוממין שטייט דארטן ועמדו שני האנשים דרשן חז"ל אנשים ולא נשים. הגם ס'איז ראויה לבוא בקהל, איז פסול לעדות, איז עבד וואס איז שוואכער ווי אישה שאינו ראוי לבוא בקהל, אינו דין שפסול לעדות, איז בהכרח אז עבדים זענען פסול לעדות. זאגט די גמרא, טאמער דאס איז די לימוד דעי קל וחומר האב איך א פירכא, פארוואס? מה לאישה, ווייסטו פארוואס אז א אישה איז פסול לעדות, שכן אינה ראויה למילה, אישה איז נישט ראויה צו די מצוה פון מילה, תאמר בעבד שראוי למילה, א עבד איז דאך מחיוב במילה, אויב אזוי, אפשר איז ער כשר לעדות. הגם זאגט תוספות, דאס וואס א פרוי איז נישט במילה איז פשוט א חסרון אין מציאות, אף על גב דלא שייכא במילה, זי האט דאך נישט קיין עורלה, אבער זאגט תוספות אף על פי כן האט די גמרא געהאלטן ס'איז א פירכא, זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין פירכא ווייל קטן יוכיח, קטן איז אויך ישנו במילה און אף על פי כן איז ער פסול לעדות, זאגט די גמרא יא אבער מה לקטן שאינו במצוות, א קטן איז דאך נישט מחיוב אין מצוות, וועגן דעם איז ער פסול לעדות, אבער תאמר בעבד וואס איז דאך מחיוב במצוות כאישה שהוא במצוות אישה, און תאמר בעבד שהוא במצוות ממילא איז ער יא כשר לעדות, אויף דעם זאגט די גמרא אישה תוכיח אז זי איז במצוות און זי פסול לעדות, שישנה במצוות און פסולה לעדות, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה כראי זה, מען קען נישט לערנען נישט פון קטן נישט פון אישה, אבער הצד השווה שבהן צווישן קטן און אישה, שכן אינן בכל המצוות, סיי אישה סיי קטן איז נישט מחיוב אין אלע מצוות, נאר אין מקצת מצוות, א אישה איז דאך מחיוב נאר אין מצות לא תעשה, אדער עשה שאין הזמן גרמא, א קטן איז אויך במקצת מצות זאגט רש"י קטן ישנו במילה, הגם לכאורה א קטן איז דאך נישט מחיוב אין מצות מילה, א קטן איז דאך פטור פון כל מצות שבתורה אפילו מצות מילה אויך, רש"י זאגט אבער קטן ישנו במילה, ער זאגט נישט ער איז מחיוב, ער זאגט ישנו במילה, סוף כל סוף א קטן איז מקיים די מצוה, מען טוט אין אים די מצוה פון מילה ממילא הייסט עס אז ער איז נישט בכל המצוות אבער ער איז במקצת מצוות, און פסולין להעיד איז אף אני אביא את העבד וואס איז אויך נאר במקצת מצוות שאינו בכל המצוות איז פסול להעיד, איז צו מסקנא קומט זאגט די גמרא מען קען עס לערנען פון הצד השווה. זאגט די גמרא ניין, מה להצד השווה שבהן, שכן אינו איש, די צד השווה סיי אישה סיי קטן ביידע זענען נישט קיין איש, און ביי די פרשה פון עדות ביי עדים זוממין שטייט ועמדו שני אנשים, תאמר בעבד שהוא איש, אפשר איז ער כשר לעדות. אלא תיתי מגזלן, לאמיר לערנען פון גזלן, זאגט רש"י די גמרא מיינט צו זאגן די זעלבע קל וחומר ווי געמאכט פריער פון אישה, וועט מען מאכן פון גזלן. מה דאך גזלן וואס איז ראוי לבוא בקהל, אבער איז פסול לעדות ווייל ער איז א רשע, איז איז. עבד וואס איז אסור לבוא בקהל אז אינו ראוי לבוא בקהל איז זיכער פסול לעדות, זאגט מען ניין, מה לגזלן, ווייסטו פארוואס ער איז פסול לעדות, שכן מעשיו גרמו לו, זיין מעשה רשעות האט גורם געווען ער איז פסול לעדות, תאמר בעבד שאין מעשיו גרמו לו, ער האט נישט געטון גארנישט קיין פעולה רעה וואס זאל אים פסל'ן לעדות, אלא תיתי מגזלן ומחד מהנך. מען זאל לערנען א מה הצד פון גזלן און אישה אדער גזלן פון און קטן. אז וואס איז די מה הצד זאגט רש"י אז די צד השווה שביניהם איז אז ער איז נישט זהיר אין אלע מצוות. א אישה איז נישט זהיר אין אלע מצוות ווייל מען איז נישט מצווה אין אלע מצוות אדער א קטן איז נישט מצווה אין אלע מצוות און א און א גזלן איז נישט זהיר אין אלע מצוות ווייל ער איז א רשע און ער איז פשוט נישט נזהר און זענען פסול לעדות, איז הוא הדין א עבד וואס איז נישט בכלל כל המצוות איז אויכעט פסול לעדות. דאס איז איין מקור אז עבד איז פסול לעדות. מר בריה דרבינא אמר, פון א צווייטע פסוק, אמר קרא, לא יומתו אבות על בנים, דרש'ן איך אזוי, לא יומתו, מען קען נישט הרג'נען קיין מענטש דורך אן עדות, על פי אבות שאין להם חייס בנים,

מען קען נישט הרג'נען קיין טאטע דורך די עדות פון זיינע קינדער, ווייל זיינע קינדער זענען קרובים, און עס שטייט דא די דין אז קרובים איז פסול לעדות, טאמער דאס מיינט די פסוק לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם, ווייל די ווארט איז נישט בנים, די ווארט איז בניהם, אלס די קירבה שבו, וואלט געדארפט שטיין לא יומתו אבות על בניהם, מאי בנים, פארוואס כאפט עס אן אזא פארעווע לשון בנים, שמע מינה אז ס'קומט אויך פאר די דרשה, דלא יומתו מ'קען נישט הרג'נען קיין מענטש מיט אן עדות על פי אבות שאין להם חייס בנים, דורך אזא סארט עד וואס האט נישט קיין יחוס בנים אז אין בניו מיוחס אחריו דהיינו עבדים. פרעגט די גמרא, טאמער דו דרש'נסט די פסוק אזא וועג, איז די סיפא פון די פסוק דארף מען אויך אזוי דרש'נען, אלא מעתה, די סיפא שטייט ובנים לא יומתו על אבות, איז הכי נמי, מ'טאר נישט הרג'נען קיין מענטש לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, אזעלכע קינדער וואס די טאטע זייערע איז נישט מתייחס נאך זיי צו הייסן זייער טאטע, אזא איינער קען נישט זיין קיין עד, און ווער איז דאס? א גר, א גר, זיינע קינדער זענען זיינע קינדער, אבער זיין טאטע איז נישט זיין טאטע, ס'איז כקטן שנולד דמי. זאגט די גמרא, טאמער דו גייסט אזוי דרש'ן וועט אויסקומען אלא גר הכי נמי דפסול לעדות, אונז ווייסט מען א גר איז כשר לעדות. זאגט די גמרא, אמרי הכי השתא, קענסט נישט צושטעלן א גר צו אן עבד, גר, נהי דאין לו חייס למעלה הגם האט נישט קיין יחוס למעלה זיין טאטע נישט זיין טאטע, אבער למטה יש לו חייס, זיינע קינדער וואס זענען געבוירן נאך ער איז א גר זענען זיינע קינדער. לאפוקי עבד, דאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, נישט זיין טאטע איז זיין טאטע נישט זיין זון איז זיין זון. און ממילא דרש'נט מען נישט די סיפא פון די פסוק ממעט צו זיין א גר. זאגט די גמרא דאי סלקא דעתך אז גר איז יא פסול לעדות, ווען דו וואלסט ווען ס'וואלט געווען אמת אז א גר איז פסול לעדות ווייל ער האט נישט קיין יחוס למעלה, איז אויב אזוי לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם לכדאמרינן, וואלט די פסוק געדארפט שרייבן נארמאל לא יומתו אבות על בניהם אזוי ווי מ'דרש'נט לא יומתו בעדות בנים, מ'קען נישט הרג'נען קיין טאטע דורך די עדות פון זייערע קינדער, בניהם, אלס קרובים. און דאס לערנט מען פון די רישא, ונכתוב רחמנא ובנים לא יומתו על אבות דשמעת מינה תרי, חדא לא יומתו בנים בעדות אבות, מען קען נישט הרג'נען קינדער מיט די עדות פון זייער טאטעס אלץ קרובים, ואידך וויבאלד ס'שטייט לא יומתו בנים על אבות נישט על אבותם, וועט מען דרש'ענען לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, אז אזעלכע עדים וואס האבן נישט קיין יחוס פון אב, זייער טאטע הייסט נישט זייער טאטע, איז ער א פסול עדות, ווער איז דאס? א גר, ממילא וועל איך וויסן אליין פון קל וחומר אז אן עבד איז פסול לעדות, ועבד נפקא ליה בקל וחומר מגר, מה גר וואס האט נאר א חסרון דלמעלה הוא דאין לו חייס, ער האט נאר נישט קיין יחוס למעלה, אבל למטה יש לו חייס, און נאך אלץ פסול לעדות, עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, נישט נאר האט נישט קיין טאטע האט נישט קיין זון אויך נישט אינו דין שפסול לעדות, איז ממילא. טאמער דו האלטסט טאקע אז א גר איז פסול לעדות, וואלט דער אנפאנג פון די פסוק געקענט שטיין כפשוטו לא יומתו לא יומתו אבות על בניהם, און איך וואלט ארויסגעלערנט די פסול פון עבד פון די סיפא, ווייל איך לערן קודם א פסול פון גר און כל שכן עבד. אלא מדכתב רחמנא לא יומתו אבות על בנים, שטייט נישט לא יומתו אבות על בניהם, שטייט לא יומתו אבות על בנים, דמשמע לא יומתו על פי אבות שאין לו חייס בנים, אז די תורה קומט צו זאגן אז מען הרג'ט נישט קיין מענטש דורך אזא עד וואס האט נישט קיין יחוס פון בנים, דהיינו ווער איז דאס אן עבד? איז דווקא אזא סארט פסול יחוס איז נישט קיין עד, שמע מינה עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, הוא דפסול לעדות, אבל גר, כיוון דיש לו חייס למטה, איז כשר לעדות. זאגט די גמרא אויב אזוי איז למעשה דאך נאך אלץ שווער די סיפא פון די פסוק, טאמער מען דרש'עט נאר די אנפאנג פון די פסוק לא יומתו אבות על בנים מען קען נישט הרג'ען דורך אזא איינער וואס איז נישט קיין אב אויפן בן, אז די בן איז נישט מתייחס אחריו, אן עבד, דווקא אן עבד, אבער א גר איז נישט קיין פראבלעם, איז אויב אזוי וכי תימא לכתוב רחמנא ובנים לא יומתו על אבותיהם, דרש'נסט נישט יעצט די סיפא אז מ'טאר נישט הרג'נען אזא איינער וואס האט נישט קיין אב פאר די בן גר איז בסדר, איז אויב אזוי ובנים לא יומתו על אבות מיינט סתם די דין פון קרובים וואלט געדארפט שטיין ובנים לא יומתו על אבותיהם מ'קען נישט הרג'נען א בן דורך די עדות פון זיין טאטע אלץ קרוב למה לי דכתב רחמנא בנים לא יומתו על אבות וואלט געדארפט שטיין אבותיהם די משמע וואס שטייט אבות איז משמע לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות אז מ'קען נישט הרג'ן דורך אזא עד וואס האט נישט קיין יחוס אב. זאגט מען אין הכי נמי ס'וואלט טאקע געדארפט שטיין אזוי, אבער איידי דכתב לא יומתו אבות על בנים צו לערנען די דין אז עבד איז פסול איינער וואס האט נישט קיין יחוס בנים כתב נמי בנים לא יומתו על אבות. געשטאנען אין די משנה חרש שוטה פגיעתן רעה זאגט די גמרא א מעשה אימיה דרבי שמואל בר אבא מהגרוניא הוות נסיבא ליה לרבי אבא, רבי שמואל בר הגרוניא, זיין טאטע האט נישט געלעבט, לאמיר זאגן ער האט נישט געהאט קיין טאטע יעצט, זיין מאמע איז נישט געווען חתונה געהאט מיט זיין טאטע, אדער געשטארבן, אדער א גרושה, און זי איז געגאנגען, זי האט חתונה געהאט מיט נאך א איד וואס האט אויך געהייסן רב אבא. כתבתינהו לנכסה לרבי שמואל בר אבא ברה, זי האט נישט געוואלט אז איר נייע מאן רבי אבא זאל ירש'ן איר נכסים לאחר מותה, האט זי אוועקגעשריבן א שטר, אוועקגעגעבן אלע נכסים צו איר זון, רבי שמואל. וואס איז די שכיבה? יעצט כל זמן די מאמע האט געלעבט האט ער נישט געקענט נעמען די נכסים ווייל די טאטע ווייל די שטיף טאטע האט דאך געהאט א קנין פירות ס'איז דאך נכסי מלוג אבער יעצט אז די מאמע איז געשטארבן האט ער געוואלט נעמען די קרקע איז בתר דשכיבא נאך זי איז געשטארבן אזל רבי שמואל בר אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא צו פרעגן צו ער קען נעמען די נכסים אוקמיה בנכסי האט ער אים אריינגעשטעלט אין די נכסים יא ער איז די בעלים אז די נתינה פון די מאמע איז חל געווארן. אזל רבי אבא אמרה למילתא קמיה דרבי אושעיא, איז די שטיף טאטע רבי אבא געגאנגען און דערציילט די מעשה פאר רבי אושעיא, אזל רבי אושעיא אמרה קמיה דרבי יהודה, אמר ליה האט רבי יהודה געזאגט הכי אמר שמואל, די הלכה איז האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, א פרוי האט פארקויפט איר נכסי מלוג ווען די מאן לעבט, ומתה און זי שטארבט, הבעל מוציא מיד הלקוחות, אז די די מכירה וואס זי האט געמאכט איז נישט חל, ווייל די בעל ירש'נט די פרוי, און ער האט א דין פון די כאילו ער איז די ערשטע לוקח און ער איז מוציא מיד הלקוחות ממילא האט זי נישט געקענט אוועק געבן איר נכסים צו איר זון רבי שמואל אמרוה קמיה דרבי ירמיה בר אבא האט מען דערציילט רבי ירמיה בר אבא וואס רבי יהודה האט געזאגט אין נאמען פון שמואל אמר להו האט רבי ירמיה געזאגט אנא מתניתא ידענא איך ווייס נישט איך ווייס א משנה אין די משנה שטייט קלאר ווי מיין פסק וואס איז די משנה דתנן שטייט אין די משנה הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, איינער שרייבט א שטר אז ער גיבט אוועק א מתנה אלע זיינע נכסים צו זיין זון לאחר מותו, זאגט רש"י מהיום ולאחר מיתה, דאס הייסט די קנין הגוף גיבט ער אוועק היום צו די זון, ער לאזט אבער פאר זיך קנין פירות ווי לאנג די טאטע לעבט, און נאכדעם וועט אלץ גיין צו די קינד. איז די הלכה איז, הבן אינו יכול למכור, די קינד קען נישט פארקויפן די שדה, מפני שהם ברשות האב, ווייל למעשה די טאטע האט א רעכט, ס'איז משועבד צו די טאטע פאר די פירות. האב אינו יכול למכור, מפני שהן כתובין לבן, ווייל ס'באלאנגט דאך נישט צו אים, די גוף באלאנגט דאך שוין צו די זון מהיום. טאמער מכר האב, די טאטע איז געגאנגען ער האט יא פארקויפט, איז די הלכה מכורים עד שימות, וואס האט די טאטע? האט נאר א קנין פירות, איז ביז די טאטע שטארבט, די אלע פירות וואס וואקסן, גייען צו די לוקח, זיין זכות וואס ער האט צו עסן פירות, דאס קען ער פארקויפן, איינמאל עד שימות. מכר הבן, אבער איינמאל די טאטע שטארבט, באקומט עס די בן. מכר הבן, טאמער דאס קינד האט פארקויפט ווי לאנג די טאטע לעבט, אין ללוקח עד שימות האב, די לוקח האט גארנישט ביז די טאטע שטארבט, ווייל כל זמן די טאטע לעבט זענען די פירות משועבד צו אים. איז ער מדייק רבי ירמי' כי מיית אב, אבער ווען די טאטע שטארבט יא, דעמאלטס מיהא אית ליה ללוקח, דעמאלטס די לוקח וואס האט געקויפט פון די זון באקומט עס יא. ואף על גב דמת הבן בחיי האב, סאו עס שטייט נישט דא קיין חילוק ווען די בן איז געשטארבן, אפילו די בן איז געשטארבן נאך ער האט עס פארקויפט בחיי האב, דלא אתו לידי הבן, עס איז קיינמאל נישט אנגעקומען די פירות לידי הבן, ער האט קיינמאל נישט זוכה געווען אין די פירות, סוף כל סוף וויבאלד ער האט געהאט דא די גוף מהיום און ער האט עס פארקויפט איז די מכירה חל. און ווער זאגט אזוי? כרבי שמעון בן לקיש, דאמר וואס רבי שמעון בן לקיש האלט, לא שנא, אז אין פאל ווען די קינד פארקויפט, ווען ער האט א קנין הגוף, לא שנא מת הבן בחיי אב, נישט קיין נפקא מינה צי די בן איז געשטארבן בחיי אב דלא אתו לידיה האט קיינמאל נישט זוכה געווען בפועל אין די פירות, לא שנא מת האב בחיי הבן, אז די טאטע איז געשטארבן בחיי הבן דאתו לידיה דבן, אז די קינד האט יא באקומען די פירות, אין ביידע אופנים קנה לוקח. לוקח איז קונה. דאיתמר, ווי די שיטה פון רבי שמעון בן לקיש דאיתמר, מכר הבן בחיי האב, דאס איז די פאל, אז די טאטע האט געשריבן כל נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, און די קינד האט פארקויפט די נכסים בחיי האב, ומת הבן בחיי האב, און די קינד איז געשטארבן, כל זמן די טאטע האט געלעבט האט קיינער נישט בפועל באקומען די פירות. רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, אז די קנין איז נישט חל, די לוקח איז נישט קונה, און אפילו ווען די טאטע שטארבט, איז די לוקח נישט קונה. ריש לקיש אמר ניין ווען די טאטע שטארבט קנה לוקח. רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח. אמר לך זאגט רבי יוחנן האסט נישט קיין קשיא פון די משנה ווייל כי קתני מתניתין אז מכר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב איז משמע וכי מיית האב אית ליה ללוקח און איך זאג דאך נישט אזוי יא, די משנה וואס איז משמע אז די לוקח באקומט איז דאס רעדט זיך דלא מת הבן בחיי האב, אז די קינד איז נישט געשטארבן בחיי האב, דאתו לידי הבן אז די קינד האט געלעבט נאך די טאטע'ס פטירה און די קינד האט בפועל באקומען די פירות ממילא די מכירה חל, אבל מת הבן בחיי האב, טאמער דאס קינד איז געשטארבן בחיי האב און די קינד האט קיינמאל נישט געזען קיין פירות דלא אתו לידיה דבן, איז דעמאלטס כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח אפילו די טאטע שטארבט די לוקח האט גארנישט באקומען ס'איז נישט חל געווארן די מכירה, פארוואס נישט? אלמא, קסבר, מוז זיין די פשט איז קנין פירות כקנין הגוף דמי. ווייל די טאטע האט אוועק געגעבן די גוף מהיום צו די קינד און ער האט געהאלטן פאר זיך די פירות. קומט אויס ס'איז דא א שותפות, די טאטע האט פירות און די קינד האט גוף, ווער איז די עיקר שותף? רבי יוחנן האט געהאלטן אז קנין פירות כקנין הגוף, די עיקר פון די די עיקר פון די שדה איז דאך די פירות, דער וואס איז די בעלים אויף די פירות איז כאילו די גוף איז זיינס, ער איז דא די עיקר בעלים, ממילא דער וואס האט די גוף איז כמאן דליתא, ער האט נאר א רעכט אז שפעטער ווען די בעל קנין פירות שטארבט וועט ער באקומען אלעס, אבער כל זמן די בעל קנין פירות איז דא איז זיין בעלות נישט גענוג א בעלות צו קענען פארקויפן. וכי זבין לאו דידיה זבין, ווען די זון פארקויפט האט ער פארקויפט א זאך וואס געהערט נישט צו אים, ער איז נישט דא די בעלים אויף די גוף, ווייל די קנין פירות איז כקנין הגוף. אזוי האט רבי יוחנן געהאלטן. רבי שמעון בן לקיש, יעצט דארף, מען דארף גראדע פארשטיין לויט רבי יוחנן, אז רבי יוחנן איז אויך מודה, הגם ער האלט קנין פירות כקנין הגוף, אבער ווען די טאטע שטארבט בחיי הבן, דעמאלטס, און ס'קומט לידו דבן, דעמאלטס איז יא די מכירה חל, לכאורה פארוואס בשעת די קינד האט פארקויפט האט דער טאטע געלעבט, און דעמאלטס האט דער טאטע געהאט די פירות, און קנין פירות זאגט רבי יוחנן איז כקנין הגוף, איז דאך דער קינד נישט געווען קיין בעלים צו פארקויפן, וויאזוי איז די מכירה חל געווארן, אזוי פרעגט תוספות אין יבמות און די אנדערע ראשונים. דער ר"י מיגאש זאגט עפעס א סברא, דארף מען וויסן גענוי וואס ער מיינט, אבער די לשון זיינע איז אז איינמאל דער טאטע שטארבט און דער בן לעבט, און ס'קומט אן די פירות לידי הבן, איז דאס חל כאילו למפרע האט ער שוין געהאט דא די פירות. צריך עיון וואס דאס מיינט למפרע, סוף כל סוף האט ער נישט געהאט די פירות ביז דעמאלטס. על כל פנים דאס איז די שיטה פון רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש אומר, קנה לוקח, טאמער דאס קינד האט פארקויפט די נכסים צו א לוקח און יעצט שטארבט די טאטע, איז די לוקח קונה. ווייל כי קתני מתניתין מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב. די משנה שטייט אז מכר הבן די לוקח באקומט נישט ביז מיתת האב, אבער כי מיית אב, איינמאל די טאטע שטארבט, מיהת אית ליה ללוקח, דעמאלטס באקומט יא די לוקח. לא שנא לא מת הבן בחיי אב דאתו לידיה דבן, נישט קיין חילוק צו די בן לעבט נאך ווען די טאטע שטארבט אז ס'איז אנגעקומען בחיי הבן, און אפילו לא שנא מת הבן בחיי אב, אפילו די קינד איז געשטארבן בחיי אב דלא אתו לידיה דבן, אז די קינד האט בפועל קיינמאל נישט זוכה געווען אין די פירות אף על פי כן קנה לוקח, אזוי לערנט ריש לקיש, וממילא די לוקח האט קונה געווען פארוואס? ווייל די טאטע איז געווען א בעל ווייל די בן האט געהאט א כח צו פארקויפן פארוואס? אלמא מוז זיין ריש לקיש האט געהאלטן קסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי די טאטע וואס האט משייר געווען פאר זיך די קנין פירות ער האט טאקע פירות אבער קנין פירות איז לאו כקנין הגוף ווען ס'איז דא צוויי שותפים איינער האט די פירות איינער האט די גוף זאג איך נישט קנין פירות איז כקנין הגוף קנין פירות איז כקנין פירות די קנין הגוף ער איז די עיקר בעלים אויב אזוי קען ער פארקויפן וכי קזבין דידיה קזבין. זאגט יעצט די גמרא, דאס איז אלץ א הקדמה צו ר' ירמי' בר אבא'ס טענה פארוואס זיין פסק איז גערעכט אז די מאמע האט געקענט אוועקגעבן די נכסים פאר רב שמואל בר אבא, זאגט די גמרא, אנן השתא, בין ר' ירמי' בר אבא ובין רב יהודה כר' שמעון בן לקיש סבירא להו, להלכה אונז פסק'ן ווי ריש לקיש, ווייל דריי פלעצער אין ש"ס זאגט רש"י ווען ס'איז דא מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש פסק'ן ווי ריש לקיש דאס איז איינע פון די דריי, איז ממילא די פסק איז אזוי ווי ריש לקיש אז טאמער איינער האט געשריבן נכסים לבנו און די בנו האט עס פארקויפט איז די הלכה אז די מכירה איז חל אפילו די קינד איז געשטארבן בחיי האב. יעצט, וקאמר ר' ירמי' בר אבא, טאמער מען פסק'נט דא ווי ריש לקיש, מוז זיין אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ווייל אי סלקא דעתך קנין פירות כקנין הגוף דמי, איז אויב אזוי כי מיית אב, ומיית הבן בחיי האב, טאמער דער טאטע איז געשטארבן און דאס קינד האט קיינמאל נישט זוכה געווען בפועל אין די פירות, אמאי אית ליה ללוקח, פארוואס זאגט ריש לקיש אז די מכירה וואס די בן האט פארקויפט צו די לוקח איז חל די לוקח באקומט עס לאחר מיתת האב, פארוואס טאמער קנין פירות איז כקנין הגוף איז די טאטע געווען די עיקר בעלים און די זון כי קא זבין האי לאו דידיה קא זבין ער האט נישט פארקויפט די אייגענע זאך? ער איז דאך נישט קיין בעלים ער האט סך הכל א קנין הגוף, אבער די קנין פירות איז דאך כקנין הגוף, איז די קנין פירות א גרעסערע בעלים ווי אים, איז ווי אזוי איז חל די מכירה, אלא לאו איז מוכרח פון ריש לקיש שמע מינה אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, איז אויב אזוי די זעלבע וועג ווי די בן קען פארקויפען די נכסים צו די לוקח הגם די טאטע האט א קנין פירות הוא הדין די מאמע פון רב שמואל בר אבא האט געקענט אוועקגעבן די נכסים צו אים הגם איר מאן האט א קנין פירות ווייל לויט ריש לקיש זעהט מען אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי די משנה איז דאך דא א מחלוקת אין די משנה איז דא מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש ווי אזוי אויצוטייטשן די משנה אז מת האב קנה לוקח, אונז פסק'נען ווי ריש לקיש'ס ביאור אז די לוקח איז קונה אפילו ווען ס'איז מת הבן בחיי האב, פארוואס ווייל קנין הפירות לאו כקנין הגוף דמי, אויב אזוי דער וואס האט די גוף ער איז די עיקר בעלים, וויבאלד די מאמע וואס האט די נכסי מלוג זי איז די עיקר בעלים האט זי געקענט אוועק געבן די נכסים פאר איר זון רב שמואל בר אבא, וועגן דעם האט רבי ירמי' בר אבא געפסק'נט אז די זון באקומט די נכסים לאחר מיתת האם. אהדרוה לקמיה דרב יהודה, איז מען צוריק געגאנגען צו רב יהודה און מען האט אים געזאגט אז רבי ירמי' בר אבא קומט מיט א משנה פון הכותב נכסיו לבנו, זעהט מען קנין פירות לאו כקנין הגוף, איז די מאמע געווען בארעכטיגט אוועקצוגעבן. אמר להו, האט רב יהודה געזאגט, הכי אמר שמואל, זו אינה דומה למשנתינו, די מעשה דא מיט רב שמואל בר אבא איז נישט דומה צו די משנה, פארוואס? מאי טעמא, וואס איז געווען פשט אין שמואל? אמר רב יוסף, פשט איז אזוי, שמואל וואלט געהאלטן פון די משנה זעה איך נישט קנין פירות לאו כקנין הגוף. בשלמא אי תני איפכא, ווען די משנה וואלט געשטאנען פארקערט, הכותב נכסיו לאביו, אז א בן האט א שדה און ער שרייבט א שטר אז ער גיט אוועק די שדה לאביו מהיום לאחר מיתה, און די אביו איז געגאנגען און ער האט פארקויפט די שדה בחיי הבן צו א צווייטען. און דער טאטע איז געשטארבען און נאכדעם איז דער זון געשטארבען, און דעמאלטס וואלט ריש לקיש געזאגט אז די הלכה איז אז די מכירה וואס דער טאטע האט געמאכט איז חל, איז דעמאלטס וואלט געווען איכא למיפשט מניה וואלט מען געקענט ברענגען א ראיה פארוואס איז דער קנין חל, לכאורה דער טאטע האט דאך נאר געהאט א קנין הגוף מחיים, דער זון איז דאך געבליבען מיט די קנין פירות, מוז זיין קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, און דער וואס האט די פירות קען נישט שטערען די אנדערע פון פארקויפען, דעמאלטס וואלט געווען א גוטע ראיה. אבער אלא השתא דקתני הכותב נכסיו לבנו, יעצט זאגט מען די משנה שטייט נישט אזוי, די משנה שטייט אז די טאטע האט געשריבען נכסיו לבנו, אויב אזוי האב איך נישט קיין ראיה אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, איי פארוואס קען די בנו פארקויפען די נכסים טאמער די טאטע האט די קנין פירות, און טאמער די ווילסט מיר זאגען קנין פירות איז יא כקנין הגוף, וויאזוי האט די קינד געקענט פארקויפען די נכסים? משום דראוי ליורשו הוא. ווייל טאמער די טאטע שרייבט די נכסים לבנו וואס האט ער דא געמיינט צו טוהן? די בנוי איז דאך סיי ווי סיי ראוי ליורשו, אפילו די טאטע וואלט נישט געשריבן די נכסים לבנו וואלט די בנוי געירשנט די נכסים לאחר מות האב, איז וואס האט אויסגעפעלט פאר די טאטע איבערצושרייבן די נכסים לבנו טאמער די גאנצע חשבון געווען סתם ער זאל עס קענען פארקויפן לאחר מיתת האב, איז אן די מתנה האט ער עס געקענט פארקויפן ער וואלט דאך געווען די יורש, בנוי איז דאך ראוי ליורשו איז בהכרח מוז זיין אז ווען די טאטע האט געשריבן נכסיו לבנו איז זיין כוונה געווען ווייל קנין הפירות איז כקנין הגוף דמי איז ממילא די טאטע ווען ער האלט צוריק צו זיך די קנין פירות איז ער די עיקר בעלים ווייל קנין פירות איז כקנין הגוף ער האט אבער געוואלט געבן די נכסים לבנו באופן אז דאס קינד זאל קענען היינט פארקויפן, ער זאל נישט מוזן ווארטן ביז דער טאטע שטארבט, איז בהכרח ווען ער האט געשריבן נכסיו לבנו האט ער געמיינט אוועקצוגעבן א שטערקערע כח ווי נארמאל, נארמאל ווען מען גיבט איינער א קנין הגוף און מען האלט פאר זיך די קנין פירות, קנין פירות איז כקנין הגוף, איז דער בעל קנין פירות איז די עיקר בעלים, אבער דא בהכרח פון דעם וואס ער האט אים געגעבן די מתנה מוז זיין ער האט געוואלט ער זאל האבן מער פון א זכות לאחר מיתה, ער האט געוואלט ער זאל האבן א זכות מחיים, אז אפילו מחיים קען ער פארקויפן, האט ער אים אוועקגעגעבן פון זיין בעלות, וואס נארמאל ער איז דאך דער עיקר בעלים ווייל קנין פירות כקנין הגוף, ער האט אים אוועקגעגעבן א כח אז דו האסט א קנין הגוף אז דו קענסט יא פארקויפן. אבער נישט ווייל קנין פירות לאו כקנין הגוף, ווייל דאס האט ער פארקויפט. איז אויב אזוי האסטו נישט קיין האסטו נישט קיין צושטעל צו די פאל מיט די מאמע פון רבי שמואל בר אבא. דא האט די מאמע סך הכל געהאט נכסי מלוג און זי האט א קנין הגוף. די מאן אירע די נייע מאן רבי שמואל רבי אבא האט געהאט א קנין פירות. קען זיין קנין פירות כקנין הגוף. איז דאך די מאן די עיקר בעלים. אויב אזוי האט זי נישט קיין רעכט צו אוועקצוגעבן די נכסים פאר איר זון רבי שמואל. איי הכותב נכסיו לבנו, דארטן די כותב איז דאך געווען די גאנצע בעלים, און ער האט דאך איבערגעגעבן נכסיו לבנו, וואס האט ער געוואלט טוהן? די קינד ירש'נט אים סיי ווי סיי, איז בהכרח האט ער אוועקגעגעבן א שטארקע כח לבנו. ממילא נישט קיין צושטעל. אמר לו אביי, איך פארשטיי נישט. דו זאגסט מיר אז בחיי גאוונע א כוסות וכוסות בלויז נישט קיין ראיה אז קנין פייערס כקנין א גוף אז קנין פייערס לאו קנין א גוף אבער ווען ס'וואלט געשטאנען א כוסות וכוסות לאביו דעמאלטס וואלט יא געווען א ראיה אז ס'מוז זיין אז קנין פייערס לאו כקנין א גוף פארוואס אמר לי אביי אתי ברו יורס אבא אבא לא יורס ברו אזוי ווי א קינד ירשנט די טאטע ממילא האסטו א קשיא פארוואס האט די טאטע געמוזט שרייבען נכסיו לבנו, א טאטע ירשנט אויך א קינד, א קינד וואס האט נישט קיין קינדער און די טאטע גייט אים ירשען, איז ממילא ווען די קינד האט געשריבען נכסיו צו די טאטע, וואס האט ער געמיינט? פארוואס האט ער געשריבען די נכסים? תירוץ איז, ער האט געהאט א סיבה פארוואס ער שרייבט די נכסים, אלא לאברוחינהו לנכסי מבריה קאתי, ער האט נישט געשריבן די נכסים ווייל ער האט געוואלט אז די טאטע זאל האבן א כח צו פארקויפן, ער האט עס געשריבן ווייל ווען ער וואלט נישט געשריבן וואלט זיין אייגענע קינד געירש'נט לאחר מותו, ער האט געוואלט די טאטע זאל עס באקומען לאחר מותו, האט ער עס אים אוועק געשריבן בחיים מהיום ולאחר מיתה. ממילא דאס איז געווען דער גאנצער חשבון פארוואס ער האט עס געשריבן. אבער ער האט אים נישט געגעבן קיין עקסטערע קנין, א נארמאלע קנין הגוף האט ער אים פארקויפט. נו, און די הלכה איז, ווען ס'וואלט געשטאנען אין די משנה אז בכהאי גוונא קען די טאטע פארקויפן, וואלט געווען מוכרח אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי. איז אויב אזוי, הכי נמי קען איך דיר זאגן אז ווען די טאטע האט געשריבן לבנו, איז נישט ווייל ער האט געוואלט איבערגעבן א עקסטערע כח לבנו, ניין, דו ווייסט וואס ער האט געשריבן לבנו לאברוחינהו לנכסי מאחוה אתי, ווייל דער קינד ירשנ'ט אים טאקע בלאו הכי, אבער ער האט דאך אנדערע קינדער, ווען ער וואלט נישט געשריבן נכסיו צו דעי בן, וואלטן אלע קינדער געירשנט שווה בשווה, ער האט געוואלט אז איין קינד זאל עס באקומען, וועגן דעם האט ער געשריבן נכסיו לבנו, נישט ווייל ער האט אים געוואלט געבן א עקסטערע כח ער זאל עס קענען פארקויפן בחייו, ער האט געוואלט זיכער מאכן אז דעי קינד וועט ירשנ'ען און נישט די אנדערע, האט ער אים געשריבן א מתנה מהיום ולאחר מיתה, אבער. ער האט איבערגעלאזט די פירות פאר זיך, און ס'שטייט די הלכה איז אז די קינד קען פארקויפן, מחיים האב קען ער פארקויפן די שדה, און נאך די מיתת האב זאגט מען קנה לוקח, פארוואס? די טאטע האט דאך געהאט א קנין פירות, מוז זיין אז קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, קענסט מיר נישט זאגן אז קנין פירות כקנין הגוף, נאר דא האט ער אים איבערגעגעבן א עקסטערע זכות, מהיכי תיתי, וויאזוי עס האט אים איבערגעגעבן עקסטער זכות? פארוואס האט ער עס אים געגעבן? ער האט אים געגעבן כדי מונע צו זיין די אנדערע קינדער זאלן נישט ירש'ן. איז טאמער דו זאגסט אז דאס קינד בכהאי גוונא קען פארקויפן קנה לוקח איז מוכרח אז די טאטע'ס קנין פירות שטערט נישט ווייל קנין פירות איז לאו כקנין הגוף, איז הוא הדין די בעל רבי אבא'ס קנין פירות איז אויך לאו כקנין הגוף, און ממילא די מאמע וואס האט א קנין גוף האט געקענט איבערגעבן די נכסים צו רב שמואל. אויב אזוי האט רב ירמי' בר אבא זייער א גוטע טענה. אלא מאי אינה דומה למשנתינו, וואס מיינט שמואל צו זאגן אז מען קען נישט ברענגען קיין ראיה פון די משנה, פארוואס נישט? ענטפערט די גמרא משום תקנת אושא. לעולם גערעכט, שמואל איז מודה אז אין די משנה שטייט קנין פירות לאו כקנין הגוף, און בעצם וואלט געדארפט זיין מסברא אז די מאמע זאל קענען אוועקגעבן בחיים פון די בעל זאל זי קענען אוועקגעבן די נכסים פאר איר קינד ווייל זי האט די גוף, די מאן האט נאר קנין פירות, קנין פירות לאו כקנין הגוף, איז זי די עיקר בעלים און זי קען עס איבערגעבן. אבער ס'איז געווען א עקסטערע תקנה ווען ס'קומט צו איש ואישה. משום תקנת אושא. אין די שטאט אושא האט מען געמאכט א תקנה, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו אז האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, הגם זי האט די קנין הגוף, און די מאן האט נאר א קנין פירות, און קנין פירות איז נישט קיין קנין הגוף, קומט אויס זי איז די עיקר בעלים. אף על פי כן, אפילו זי האט פארקויפט, און למעשה נאכדעם שטארבט זי, גייט עס נישט צו די לוקח, הבעל מוציא מיד הלקוחות. דאס איז א עקסטער תקנה מ'האט מתקן געווען אלץ איבה, ווייל די מאן האפט צו ירש'נען זיין פרוי ווען ער זעהט אז בחייו פארקויפט זי די נכסי מלוג און זי איז אים מפקיע פון די ירושה,

דער מאן קען נאר שטערן די מכירה ווייל ער האט די פירות און קנין פירות כקנין הגוף, אבער באופן ווי ער האט נישט די פירות, למשל ער שרייבט פאר די פרוי דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותייך ובפירות פירותייך עד עולם, ער איז אינגאנצן מסלק זיין זכות פירות, אויב אזוי נישטא קיין קנין פירות כקנין הגוף, בכהאי גוונא מוז מען אנקומען צו תקנת אושא אז די פרוי קען נישט פארקויפן.